בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף נ, מ'הייבן אן דף נ עמוד א' אויבן ותיפוק לי, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א מחלוקת צו בפר מיינט בדמו של פר צו נישט, וואס טייטש נאר מיר געהאט א שאלה, וואס איז טאמער א כהן גדול ברענגט זיין פר חטאת און שחט עס, מ'איז מקבל די בלוט, יעצט שטארבט די כהן גדול, צו די צווייטע כהן גדול די נייע כהן גדול, ער וועט קענען נעמען די בלוט פונעם פר פונעם ערשטן כהן גדול און אזוי אריינגיין אין קדשי קדשים, צו נישט, צו אפשר דארף ער ברענגען א נייע פאר? פרעגט יעצט די גמרא, לאמיר שוין זאגן אז פר מיינט ואפילו בדמו של פר, וואס טייטש דער צווייטער כהן גדול, מחמת די פסוק דארף ער נישט ברענגען א נייע פר, לאמיר זאגן, אבער ס'דא א צווייטער פראבלעם פרעגט די גמרא, ותיפוק לי, דחטאת שמתו בעליה היא, וחטאת שמתו בעליה למיתה אזלא, וואס טייטש, לאמיר שוין זאגן ס'איז נישט דא דער פראבלעם פון בדמו של פר, אבער ס'דא סתם אזוי א פראבלעם, אז טאמער איינער איז מפריש א חטאת און נאכדעם שטארבט ער, איז די דין פון זיין חטאת אז מ'דארף עס הרג'נען, פארוואס ס'דא הלכה למשה מסיני, ס'ווערט גערופן די חמש חטאות מתות, ס'דא פינף קרבנות חטאת, וואס די דין ביי זיי איז אז מ'שפארט זיי איין אין א צימער, און מ'ווארט זאלן שטארבן, וואס זענען די פינף חטאות, דאס איז ולד חטאת, טייטש טאמער א נקבה חטאת האט א קינד, דאס קינד דארף מען הרג'נען, די צווייטע איז א תמורת חטאת, טאמער איינער זאגט אויף א חטאת איך וויל די קדושה פון די חטאת זאל אריבער גיין אויף די בהמה וואס איז חולין, איז די חולין'דיגע בהמה קריגט יעצט א קדושה, מ'דארף עס איינשפארן אין א צימער און מ'דארף עס הרג'נען, די דריטע איז א חטאת שמתו בעליה, טאמער איינער איז מפריש א חטאת נאכדעם שטארבט ער, דארף מען נעמען דעם חטאת און עס הרג'נען, די פערדע איז חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, טייטש טאמער איינער איז מפריש א חטאת און פארלירט עס, שפעטער נעמט ער א צווייטע דערווייל, און יעצט טרעפט מען די ערשטע איז די ערשטע דארף מען הרג'נען, און די פיפטע, איז א חטאת שעברה שנתה וואס טייטש טאמער עס איז אריבער א יאר, און דאס איז געווארן א יאר אלט דארף מען עס אויך הרג'נען, איז על כל פנים דא. וואס דער כהן גדול איז געשטארבן נאכדעם וואס מען האט גע'שחט'ן זיין חטאת, איז דאך ס'א חטאת שמתו בעליה, איז סתם אזוי קען מען נישט יעצט אריין טראגן די בלוט אין קדשי קדשים, ווייל דער דין איז אז למיתה אזלא און מען דארף הרג'ען דעם חטאת, וואס ווי די גמרא פארשטייט און אזוי איז דער דין, אז די בלוט טאר מען אויך נישט שפריצן, איז ווי געווען בכלל א צד אז דער צווייטער כהן גדול זאל זיך קענען באנוצן מיט די בלוט פונעם חטאת פונעם ערשטן כהן גדול. ענטפערט די גמרא, אמר ליה רבין בר רב אדא לרבא, ענטפערט רבין בר רב אדא צו רבא, אמרי תלמידיך אמר רב עמרם, אז דיין תלמידים האבן נאכגעזאגט פון רב עמרם א תירוץ, אז וואס? אז חטאת ציבור היא ולא למיתה אזלא, די חטאת פונעם כהן גדול, דאס איז נישט קיין חטאת יחיד, ס'טייטש די אלע דינים וואס מ'האט געזען אין די חמש חטאות מתות, דאס איז נאר ביי חטאת פון א יחיד, נישט ביי חטאת פון א ציבור, די פר פונעם כהן גדול איז דאך נישט נאר מכפר אויפ'ן כהן גדול אליין, האבן מיר דאך געזען ס'איז אויך מכפר אויף אלע כהנים, און ממילא, זאגט רב עמרם, דאס ווערט גערעכנט ווי א חטאת ציבור, ביי א חטאת ציבור איז נישט דא די הלכה למשה מסיני, און דערפאר איז יא דא א צד אז דער צווייטער כהן גדול זאל קענען אריינטראגן די בלוט. ברענגט יעצט רבין א ראיה אז טאקע די פר פונעם כהן גדול איז א חטאת ציבור, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תמורה, די תנא קמא זאגט דארט אז ס'איז דא א חילוק צווישן קרבנות יחיד און א קרבן ציבור, א קרבן יחיד זאגט די תנא קמא איז נישט דוחה קיינמאל נישט קיין שבת און נישט קיין טומאה, וואס טייטש א מענטש ברענגט א קרבן יחיד שבת קען מען דאס נישט מקריב זיין, די זעלבע זאך טאמער ער ברענגט עס בטומאה וואס טייטש טאמער די כהנים זענען טמא אין בית מקדש קען מען עס אויך נישט מקריב זיין ס'איז נישט דוחה קיין טומאה, א קרבן ציבור זאגט די תנא קמא נישט אזוי, א קרבן ציבור איז דוחה סיי שבת און סיי טומאה, אזא כלל האט די תנא קמא געזאגט, אמר לו ר' מאיר. פרעגט ר' מאיר דא צו די תנא קמא, ער זאגט אים, והלא פר יום הכיפורים, סיי די פר פון יום כיפור פונעם כהן גדול, וחביתי כהן גדול, און די מנחת חביתן וואס די כהן גדול ברענגט יעדן טאג, ופסח, און די זעלבע זאך דעם קרבן פסח, דקרבן יחיד הוא, וואס איז א קרבן יחיד, ודוחה את השבת ואת הטומאה, און ביי די אלע דריי, זעהן מיר אז ס'איז יא דוחה שבת מיט טומאה, די פר יום הכיפורים איז דאך פשוט אז ס'איז דוחה שבת מיט טומאה, ס'איז דאך דוחה יום כיפור, איז אוודאי אז ס'איז דוחה שבת, און די זעלבע זאך אלע עבודות אין יום כיפור איז דוחה טומאה. זעלבע זאך די חביתי כהן גדול און די קרבן פסח זענען אלע דוחה שבת מיט טומאה, און ממילא זאגט ר' מאיר צום תנא קמא, וואסערע מין כלל האסטו געזאגט, קרבנות יחיד זענען נישט דוחה שבת מיט טומאה, כ'האב דיר דא געברענגט דריי קרבנות יחיד זענען דוחה שבת מיט טומאה, פירט רבין אויס די ראיה, לאו מכלל, דאיכא למאן דאמר דציבור, ס'טייטש רבין'ס ראיה איז אזוי, פון דאס וואס מ'זעט ר' מאיר זאגט צום תנא קמא א קשיא, איז וואס האלט די תנא קמא? תנא קמא קריגט זיך אויף ר' מאיר, ס'טייטש ר' מאיר'ס קשיא איז געווען אז די פר יום הכיפורים די חביתי כהן גדול די קרבן פסח איז א קרבן יחיד וואס איז דוחה, וואס ענטפערט דער תנא קמא? דער תנא קמא אוודאי וועט ענטפערן אז ניין! אז די פר יום הכיפורים די חביתי כהן גדול די פסח ווייסט וואס איז דוחה טאקע ווייל ס'איז א קרבן ציבור! און ממילא זאגט רבין, זעהן מיר אונז האבן דא א תנא קמא וואס האלט אז די פר יום הכיפורים איז א קרבן ציבור, איז א ראיה צו רב עמרם אזוי ווי רב עמרם האט געזאגט אז דאס איז די סיבה וואס ס'איז נישט מתה, דאס איז די סיבה וואס די צווייטע כהן גדול קען אריינטראגן דעם בלוט פונעם ערשטן כהן גדול, פארוואס? ווייל דער פר איז טאקע א קרבן ציבור. פארוואס איז עס א קרבן ציבור? ווייל ס'איז נישט נאר פונעם כהן גדול אליין, ס'איז אויך מכפר אויף אלע כהנים. פרעגט רבא, וואסערע מין ראיה האסטו מיר דא געברענגט? האסט מיר געברענגט א ראיה אז מ'זעט א תנא קמא, מ'זעט ר' מאיר פרעגט אויף די תנא קמא, מוז זיין אז די תנא קמא קריגט זיך אויף ר' מאיר. וואס טייטש אז ר' מאיר האלט טאקע די פר יום הכיפורים איז א קרבן יחיד, תנא קמא האלט ניין ס'איז א קרבן ציבור, אזוי? זאגט רבא, ולטעמיך איז לויט דיר זיי מיר מסביר א ברייתא, דקתני וואו מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא ענדליך צו די משנה אין תמורה, ס'טייטש אין די משנה אין תמורה האט די תנא קמא געזאגט א כלל, קרבנות יחיד זענען נישט דוחה, קרבן ציבור איז יא דוחה, ר' מאיר פרעגט אז מ'זעהט ס'איז דא א קרבן יחיד וואס איז אויך דוחה, דא עמיר זעהן א ברייתא ס'איז אויך דא א רבי יעקב, וואס רבי יעקב פרעגט אויף די זעלבע תנא קמא אז ס'איז דא געוויסע קרבנות ציבור וואס זענען נישט דוחה, ס'טייטש דו זאגסט א כלל אלע קרבנות יחיד נישט אלע קרבנות ציבור יא, איך וועל דיר ברענגען קרבנות ציבור וואס נישט, זאגט רבי יעקב אמר לו רבי יעקב רבי יעקב זאגט צום תנא קמא והלא פר העלם דבר של ציבור, וואס מ'האט דאך געזען אז טאמער די ציבור מאכט אן עבירה וואס מ'איז עובר אויף דעם כרת, סנהדרין בטעות פסק'נט א געוויסע פסק און די ציבור טוט לפי די פסק פונעם סנהדרין בטעות, שפעטער ווערט מען געוואויר ס'א טעות דארף מען ברענגען א פר העלם דבר של ציבור. שעירי עבודת כוכבים, אויך די זעלבע ענין, טאמער די סנהדרין פסק'נט אויף א געוויסע עבודה זרה אז מ'האט עס געמעגט טון און שפעטער ווערט מען געוואויר ס'איז געווען עבודה זרה, איז אויך דא שעירי עבודת כוכבים וואס דאס איז אלץ קרבנות ציבור, וחגיגה, די חגיגה ווערט אויך גערופן א קרבן ציבור, מ'עט זעהן באלד אין די גמרא אין די המשך פארוואס, אבער על כל פנים דקרבן ציבור הוא, ס'טייטש די אלע זענען קרבנות ציבור זאגט רבי יעקב, ואין דוחין לא את השבת ולא את הטומאה, און ס'איז נישט דוחה נישט קיין שבת און נישט קיין טומאה, און ממילא פרעגט ער א קשיא אויף די תנא קמא, און ממילא זאגט רבא וואס וועסטו מיר דא זאגן, פונקט ווי פריערט, אז וועסט אויך זאגן דא אז ער קריגט זיך, תנא קמא קריגט זיך אויף רבי יעקב, תנא קמא האלט אז ניין, אז די פר העלם דבר של ציבור, די שעירי עבודת כוכבים, די חגיגה איז א קרבן יחיד, אזוי, מכלל דאיכא למאן דאמר דיחיד, קען דען זיין אזא זאך? אוודאי נישט! ס'דאך נישט שייך צו זאגן אויפן פר העלם דבר של ציבור, און אויף שעירי עבודת כוכבים אז דאס איז א קרבן יחיד. נאר וואס דען? זאגט רבא, אוודאי יעדער איינער איז מודה גלייך, יעדער איז מודה אז די פר פון יום כיפור, און די חביתי כהן גדול, און דעם קרבן פסח, איז אוודאי א קרבן יחיד, און יעדער איז מודה אז די פר העלם דבר של ציבור, און די שעירי עבודת כוכבים, די חגיגה, איז א קרבן ציבור, נאר וואס דען, דער תנא קמא האט געזאגט עפעס א כלל, און ר' מאיר און ר' יעקב פרעגן אויף דער כלל, ווי מ'עט שוין זען, אבער אוודאי זאגט רבא, האלט קיינער נישט אז דער פר פון יום כיפור איז א קרבן ציבור, און ממילא ר' עמרם'ס תירוץ איז נישט קיין תירוץ, נאר וואס דען, איז רבא מסביר דא וואס איז געווען די קשיא פון ר' מאיר פון ר' יעקב אויפן תנא קמא, אלא נאר, לתנא קמא קא מהדר ליה, ס'טייטש זיי ענטפערן צום תנא קמא אז זיין כלל איז נישט פונקט, ווייל תנא קמא האט געזאגט זייער א ברייטע כלל, אלע קרבנות יחיד זענען נישט דוחה, אלע קרבנות ציבור זענען יא דוחה, און אויף דעם, דשמעיה דקאמר, אז זיי האבן געהערט אז ער זאגט קרבן ציבור דוחה את השבת ואת הטומאה וקרבן יחיד אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה איז אויף דעם אמר לו רבי מאיר זאגט רבי מאיר קום נאר כ'האב א קשיא קרבן יחיד כללא הוא, עפעס אזא כלל אלע קרבנות יחיד זענען נישט דוחה כ'על דיר א ראיה ברענגען והלא פר יום הכיפורים וחביתי כהן גדול ופסח דקרבן יחיד הוא ודוחין את השבת ואת הטומאה ואמר לו רבי יעקב רבי יעקב ענטפערט פון די אנדערע זייט קרבן ציבור כללא הוא, אזא מין כלל איז דא קרבנות ציבור זענען אלעמאל דוחה והלא פר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים וחגיגה דקרבן ציבור הוא ואין דוחין לא את השבת ולא את הטומאה אלא נאר רבי מאיר רבי מאיר רבי יעקב מיט די אלע קשיות, מיינען צו זאגן פארן תנא קמא אז דער כלל איז נישט קיין כלל ס'איז צו א ברייטע כלל, נאר נקוט האי כללא בידך, דאס איז די כלל, אז כל שזמנו קבוע דוחה את השבת ואת הטומאה אפילו ביחיד, וכל שאין זמנו קבוע אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה ואפילו בציבור, ס'טייטש ס'האט נישט צו טון צו ס'איז א קרבן יחיד צו א קרבן ציבור, נאר אלעס איז תלוי צו ס'איז זמנו קבוע צו נישט, א קרבן וואס איז זמנו קבוע, רוב קרבנות ציבור זענען טאקע זמנם קבוע, אבער טאמער עס איז דא, אז וועסט טרעפן א קרבן ציבור וואס וועט נישט זיין זמנו קבוע, למשל טאקע די פר העלם דבר של ציבור, פר העלם דבר של ציבור איז נישט זמנו קבוע, אז ס'מאכט זיך אמאל סנהדרין מאכט א טעות ברענגט מען דעם קרבן, זעלבע זאך שעירי עבודת כוכבים, זעלבע זאך חגיגה די קרבן חגיגה איז נישט זמנו קבוע עס איז דאך דא ז' ימי תשלומין נאך די ערשטע טאג יום טוב וואס מ'קען דאס ברענגען, איז די אלע קרבנות טאקע איז נישט דוחה נישט שבת נישט טומאה, און די זעלבע זאך א קרבן וואס איז נישט מיינע קביעה איז טאטש רוב קרבנות יחיד איז טאקע דער זמן נישט קבוע טאקע רוב קרבנות יחיד נישט דוחה, אבער אז מ'עט טרעפן א קרבן יחיד וואס איז זמנו קבוע, למשל די פר פון יום כיפור וואס איז זמנו קבוע די חביתי כהן גדול וואס מען מוז עס ברענגען יעדן טאג דעם קרבן פסח איז טאקע ביי אזא ציור אוודאי וועט עס יא דוחה זיין איז על כל פנים האמער דא רבא וואס רבא זאגט אז די תירוץ פון רבי עמרם איז נישט קיין גוטע תירוץ סטייטש דאס אז רבי עמרם זאגט אז די כלל פון חטאות מתות איז נישט געזאגט געווארן ביים פר פון כהן גדול פארוואס ווייל די פר פון כהן גדול איז א קרבן ציבור זאגט רבא ס'איז נישט דא קיינער וואס האלט אז די פר פון כהן גדול איז א קרבן ציבור און ממילא האמער טאקע נאכנישט קיין תירוץ וואס עפעס? פארוואס זאל מען האבן בכלל א הוה אמינא אז דער צווייטער כהן זאל קענען אריינגיין מיט די בלוט פונעם ערשטן כהן? ס'איז דאך פון די חטאות מתות, ס'איז דאך א קרבן יחיד. זאגט די גמרא, איתיביה אביי, פרעגט אביי צו רבא פון א ברייתא. אביי גייט פרעגן פון א ברייתא אז דא אין די ברייתא זעט מען יא אז דער פאר פונעם כהן גדול איז א קרבן ציבור. שטייט אין די ברייתא, פר ושעיר של יום הכיפורים, טאקע די פר פון יום כיפור און די שעיר פון יום כיפור, שאבדו וואס מ'האט עס פארלוירן, והפריש אחרים תחתיהם, מ'האט פארלוירן האט מען גענומען א צווייטע אנשטאטס דעם, יעצט טרעפט מען די ערשטע, כולם ימותו, דארף מען זיי אלע הרג'נען ס'טייטש פון די חטאות מתות, וכן שעיר עבודת כוכבים, די זעלבע זאך שעיר עבודת כוכבים שאבדו והפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו, דארף מען זיי הרג'נען, פארוואס אלץ חטאות מתות דברי רבי יהודה, אזוי זאגט רבי יהודה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, רבי אלעזר און רבי שמעון קריגן זיך און זאגן ניין, מען הרג'עט נישט די אלע חטאות, נאר ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה, ס'טייטש מען לאזט עס שפאצירן ביז ס'פאלט אין דעם א מום שפעטער פארקויפט מען עס מיט די געלט קויפט מען קרבנות עולה פארוואס? שאין חטאת ציבור מתה, ס'טייטש ווייל דער דין פון די חטאות מתות דאס איז נאר דא ביי א חטאת פון א יחיד נישט ביי א חטאת פון א ציבור אזוי זאגן ר' אלעזר און ר' שמעון יעצט זעהן מיר דאך דא אז מען רעדט דא פונעם פר ושעיר של יום הכיפורים און ר' אלעזר און ר' שמעון זאגן אז ס'איז נישט געזאגט געווארן דער כלל מ'הרג'ט עס ווייל אין חטאת ציבור מתה זעה מיר אז ס'איז יא דא געוויסע שיטות ס'דא תנאים וואס האלטן אז ס'איז א חטאת ציבור, אמר ליה זאגט רבא ניין, מאי פר? פר העלם דבר של ציבור, ס'טייטש דאס וואס שטייט דא פר ושעיר של יום הכיפורים מיינט נישט די פר און די שעיר פון יום כיפור, פר מיינט פר העלם דבר של ציבור, וואס דאס איז אוודאי א חטאת ציבור, שעיר, די שעיר איז טאקע שעיר של יום הכיפורים וואס דאס איז טאקע פונעם ציבור, דאס איז פון כלל ישראל, אבער אוודאי זאגט רבא, די פר פון יום כיפור, דאס איז א חטאת יחיד, איי פרעגט אביי והא של יום הכיפורים קתני, שטייט דאך פר ושעיר של יום הכיפורים, ענפערט טאקע רבא כי קתני אדשעיר, יום הכיפורים גייט ארויף אויף די שעיר נישט אויפן פר, פרעגט אבער אביי פון א ברייתא וואס אין די ברייתא זעט מען קלאר דא שטייט יא אז מען רעדט פונעם פר פון יום כיפור, והתניא מען לערנט אין א ברייתא פר של יום הכיפורים ושעיר של יום הכיפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהם כולם ימותו דברי ר' יהודה, ר' אלעזר ור' שמעון אומרים ניין אז מען הארגעט זיי נישט פארוואס ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה שאין חטאת ציבור מתה, און דא זעט מען קלאר אז זיי רופן דאס אן א חטאת ציבור, ענפערט רבא לא תימא שאין חטאת ציבור מתה, אלא שאין חטאת השותפין מתה, זאגט רבא, אין הכי נמי, רבא בעצם איז מודה אז מען הרג'ט נישט דעם פאר, נאר פארוואס הרג'ט מען נישט דעם פאר? נישט ווי רבי עמרם האט געזאגט ווייל ס'איז א חטאת ציבור, זאגט רבא קיינער האלט נישט ס'איז א חטאת ציבור, נאר וואס דען? ס'איז א חטאת השותפין, א חטאת פון שותפין, האט אויך א דין ווי א חטאת ציבור, פארוואס? רש"י ברענגט, ווייל כדי מען זאל זאגן די הלכה למשה מסיני פון חטאות מתות, דארף זיין שייך ביי דעם די אלע פינף חטאות מתות, האבן מיר דאך געזען ס'דא פינף, ס'דא א ולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, חטאת שעברה שנתה, א חטאת פון שותפים איז נישט שייך ביי דעם תמורת חטאת, פארוואס ווייל תמורה איז נאר געזאגט געווארן ביי א קרבן יחיד נישט ביי א קרבן פון שותפים, און ממילא סתם אזוי נישט שייך ביי א קרבן פון שותפין חטאת מתות, א חטאת פון שותפין איז נישט דא קיין דין אז מען הרג'ט עס, ממילא זאגט רבא דאס איז די טעם פארוואס מען הרג'ט נישט דעם חטאת, נישט ווייל עס איז א חטאת ציבור, נאר ווייל עס איז א חטאת שותפין. פרעגט די גמרא, ומאי נפקא מינה? אויב אזוי דאס איז געווען די גאנצע פראבלעם? רב עמרם האט געענטפערט א תירוץ, זיי האבן געהאט א קשיא אנפאנג וויאזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע סוגיא? האט זיך אנגעהויבן אז וויאזוי קען דער נייער כהן גדול אריינגיין מיט די בלוט פונעם אלטן כהן גדול? די דין איז דאך ס'איז דאך א חטאת מתה, מען קען נישט נוצן די בלוט פון א חטאת מתה. האט רב עמרם געענטפערט ניין, ס'איז א חטאת ציבור. האט רבא געהאט א פראבלעם מיט דעם, זאגט ער ס'איז נישט קיין חטאת ציבור ס'איז א חטאת שותפין. איז וואס? איז ס'איז א חטאת שותפין? חטאת שותפין דאך אויך די דין אז ס'איז נישט מתה. איז ביידע זאגן דעם זעלבן תירוץ וואס שטעלט ער זיך אויפן ווארט? ענטפערט די גמרא ניין ס'איז דא א נפקא מינה דלא מייתו כהנים פר בהוראה. רבא האט נישט געוואלט זיין תלמידים זאלן האבן א טעות און זיך איינרעדן אז א פר וואס איז מכפר פארן כהן גדול און פאר אלע כהנים ווערט גערופן א חטאת ציבור, פארוואס? ווייל רבא האט געוואלט זאל זיין קלאר אז כהנים, די שבט הכהונה, הייסט נישט קיין ציבור, וואו וועט זיין א נפקא מינה צו זיי הייסן א ציבור צו נישט, ווייל ער זאגט דאך אויך זיי הייסן שותפים, שותפים יא ציבור נישט, אויף וואס איז דאס נוגע? ס'איז נוגע אזוי ווי מ'האט געזען ס'איז דאך דא א פר העלם דבר של ציבור, פר העלם דבר של ציבור איז ווען סנהדרין מאכט א טעות און פסק'נט פאר כלל ישראל בטעות א פסק וואס אויף דעם איז מען חייב כרת, און מען ווערט געוואויר ברענגט מען די פר העלם דבר של ציבור, יעצט די גמרא לערנט ארויס אז עס מוז נישט זיין גאנץ כלל ישראל, נאר אפילו איין שבט, טאמער איין שבט האט עובר געווען א עבירה על פי הוראת סנהדרין, דארף מען אויך ברענגען דעם פר העלם דבר של ציבור, יעצט די דין איז נאר געזאגט געווארן פאר א שבט אבער נישט שבט הכהונה, פארוואס ווייל זיי האבן נישט קיין נחלה אין ארץ ישראל במילא ביי זיי איז נישט דא די דין, איז רבא האט נישט געוואלט זאלן האבן א טעות, זיך איינרעדן אז שבט הכהונה הייסט א ציבור, אז מען וועט שוין ברענגען א פר העלם דבר של ציבור פאר זיי אויכעט, פאר דעם האט רבא געוואלט זאל זיין קלאר אז ס'איז נישט קיין חטאת ציבור נאר ס'איז א חטאת שותפין, אבער אוודאי איז רבא בעצם מודה צו די יסוד פון רב עמרם אז די סיבה פארוואס ס'איז דא א הוה אמינא בכלל אז די צווייטע כהן גדול קען אריינטראגן די בלוט פון דעם ערשטן און ס'איז נישט קיין חטאת מתה איז טאקע ווייל ס'איז א חטאת שותפין, און ביי חטאת שותפין איז אויך דא די זעלבע דין פון א חטאת ציבור אז ס'איז נישט מתה, זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא גייט פרובירן נאכאמאל פרעגן א קשיא אויף רבא אז אפשר בכל זאת איז דא א תנא וואס האלט אז דער פר פונעם כהן גדול איז א חטאת ציבור, תא שמע דבעי ר' אלעזר, ר' אלעזר האט געפרעגט אן איבעיא, פרעגט ר' אלעזר, לדברי האומר פר יום הכיפורים קרבן יחיד, ס'טייטש מ'האט דאך געזען, ר' מאיר פרעגט א קשיא אויף תנא קמא אז מ'זעט פר יום הכיפורים איז א קרבן יחיד, און ממילא איז א קשיא אויף תנא קמא וואס תנא קמא האט געזאגט אז אלע קרבנות יחיד זענען נישט דוחה נישט קיין שבת נישט קיין טומאה, פרעגט ר' אלעזר טאקע לויט ר' מאיר, וואס ער האלט אז ס'איז א קרבן יחיד און די שאלה איז עושה תמורה או אינו עושה תמורה ס'טייטש תמורה איז טייטש אז א מענטש זאגט אז די קדושה פון די בהמה זאל ארויפגיין אויף א חולין'דיגע בהמה וואס מען טאר דאס נישט טון אבער פון דעסוועגן ווען איינער טוט עס גייט די קדושה אריבער וואס טייטש די צווייטע בהמה ווערט נתקדש און די שאלה איז דאס קען מען נאר טון ביי קרבן יחיד ביי קרבן ציבור און ביי קרבן שותפין קען מען דאס נישט טון נישטא קיין תמורה די תמורה איז נישט חל און די שאלה לויט ר' מאיר צי טאקע דער פר פונעם כהן גדול איז א קרבן יחיד ממילא וועט מען קענען מאכן תמורה צו נישט, די גמרא העט באלד מבאר זיין פונקט וואס די שאלה, אבער על כל פנים איז לכאורה די גמרא מדייק, לאו מכלל דאיכא למאן דאמר דציבור, ס'טייטש פון דעם וואס דער ר' אלעזר פרעגט דא, אז לדברי האומר פר יום הכפורים קרבן יחיד, איז משמע אז ס'דא א צווייטער וואס האלט ס'א קרבן ציבור, ר' מאיר האלט טאקע ס'א קרבן יחיד אבער די אנדערע האלט קרבן ציבור, איז ווייטער א קשיא אויף רבא, אונז האמיר דאך דא א תנא וואס האלט ס'א קרבן ציבור, זאגט די גמרא ניין, לא, מכלל דאיכא למאן דאמר דשותפין, איז דא א צווייטער מאן דאמר וואס האלט טאקע אז ס'איז פון שותפין, אבער ווייטער אז זאל זיין א תנא זאל האלטן אז דער פר פונעם כהן גדול א קרבן ציבור, האלט רבא נישט דא אזא תנא. זאגט אונז די גמרא, גופא, האמיר יעצט געזען ר' אלעזר פרעגט א שאלה, בעי ר' אלעזר, לדברי האומר פר יום הכפורים קרבן יחיד עושה תמורה או אינו עושה תמורה, פרעגט די גמרא מאי קא מיבעיא ליה וואס איז די שאלה דא, וואס איז געווען דא די ספק פון ר' אלעזר? לכאורה די ספק פון ר' אלעזר איז. אי בתר מקדיש אזלינן, או בתר מתכפר אזלינן, וואס טייטש בעצם, דער פר פונעם כהן גדול איז דאך אוודאי מכפר סיי פארן כהן גדול און סיי פאר אלע כהנים, און ממילא טאמער ס'איז מכפר פאר אלע כהנים איז דאך עס לכאורה א חטאת פון שותפים נישט קיין חטאת פון א יחיד, נאר וואס דען, די שאלה איז לכאורה וועם קוקט מען אן, צו מ'קוקט אן דעם מקדיש, ווער האט מקדיש געווען די פר, די כהן גדול א יחיד אליין, פון די צווייטע זייט אפשר זאל מען אנקוקן די מתכפר, ווער איז מתכפר דא, סיי די כהן גדול און סיי אלע אנדערע כהנים, איז טאמער מען קוקט אן די מתכפר איז אוודאי הייסט עס א חטאת פון שותפים, מילא קען עס נישט מאכן תמורה, אבער דאס זאגט די גמרא, דאס איז נישט קיין בעיא בכלל, פשיטא דבתר מתכפר אזלינן, ס'איז פשוט אז מען גייט נאכן מתכפר, פארוואס? ווייל דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן, רבי אבהו האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, דריי דינים וואס איז דא ווען א מענטש איז מקדיש זיין זאך פאר זיין חבר, איז אזוי די ערשטע זאך איז, המקדיש מוסיף חומש, די דין איז טאמער איינער איז מקדיש א קרבן עס פאלט אין דעם א מום און מען וויל עס יעצט פודה זיין, איז טאמער איינער סתם אזוי פון די גאס איז עס פודה איז מען עס פודה לויט די שוויות, טאמער די באלעבאס אליין איז עס פודה דארף ער צולייגן א חומש, יעצט ווער הייסט די באלעבאס טאמער איינער איז מקדיש א קרבן פאר זיין חבר, די חבר איז שולדיג א קרבן, האט א געטרייע חבר, די חבר זאגט איך העט דיר געבן א קרבן, יעצט איז געפאלן אין דעם א מום, מען וויל עס פודה זיין, איז ווער הייסט דא די באלעבאס וואס ער דארף צולייגן א חומש, זאגט רבי אבהו בשם רבי יוחנן, רש"י זאגט מען לערנט ארויס פון פסוקים אז דער מקדיש ער איז די באלעבאס, ס'טייטש טאמער די מתכפר העט עס פודה זיין, העט ער נישט דארפן צולייגן א חומש, די מקדיש איז דער וואס העט דארפן צולייגן א חומש טאמער ער העט עס אויסלייזן, די צווייטע דין איז דא, והמתכפר, עושה בה תמורה, ס'טייטש די דין איז תמורה קען נאר מאכן די בעל הקרבן, ווער הייסט די בעל הקרבן טאמער ראובן איז מקדיש א קרבן פאר שמעונ'ס וועגן, ווער הייסט די בעל הקרבן וואס ער קען מאכן תמורה ראובן צו שמעון, איז זאגט רבי אבהו בשם ר' יוחנן, שמעון ער איז די מתכפר, ער איז דער וואס קען מאכן תמורה, נישט דער וואס איז מתרים פאר זיין חבר, נישט די מקדיש נאר די מתכפר, די דריטע דין איז והתורם משלו של חברו, טובת הנאה שלו, ס'טייטש אז טאמער איינער איז מפריש תרומה פאר זיין חבר'ס וועגן, פאר זיין חבר'ס טבל, איז די טובת הנאה זיינס, נישט זיין חבר'ס, טייטש ער קען עס געבן פאר וועלכע כהן ער וויל, ער קען עס געבן פאר וועלכע לוי ער וויל, א מענטש קען אים צאלן געלט זאל עס געבן פאר זיין אייניקל אויב איז דא א ישראל וואס האט א אייניקל א כהן, קען מען אים געבן געלט אז ער זאל עס געבן טאקע פאר זיין אייניקל, דאס באלאנגט צו די מתרים, נישט צו דעם וואס די טבל איז זיינס, על כל פנים, זעהן מיר דאך דא קלאר א כלל, אז מתכפר עושה בה תמורה, איז במילא לכאורה דא אויכעט, ווער איז די מתכפר פונעם פר פונעם כהן גדול? אלע כהנים, און מילא ווייטער טאמער אלע כהנים זענען די וואס בעצם נארמאל וואלטן געקענט מאכן תמורה, דא איז אוודאי קען מען נישט מאכן תמורה, פארוואס ווייל מתכפר איז נאר ווען ס'איין מתכפר קען ער מאכן תמורה, טאמער ס'איז שותפים, ס'דא אסאך וואס זענען זיך מתכפר און ביי שותפים האט מען סתם אזוי געזעהן נישט דא קיין תמורה, איז ווייטער וואס איז די שאלה דא פון רב אלעזר צו עושה תמורה צו אין עושה תמורה, מ'קוקט דאך אויף מתכפר, די מתכפר איז דאך דא שותפים, שותפים קען נישט מאכן קיין תמורה, ענטפערט די גמרא, לעולם פשיטא ליה דבתר מתכפר אזלינן, אוודאי קוקט מען נאכן מתכפר נארמאל, און במילא בעצם אוודאי וואלט געווען דא פשוט אז מען קען נישט מאכן קיין תמורה ווייל ס'איז שותפים, נאר והכי קא מיבעיא ליה דא איז די בעיא, אחיו הכהנים בקביעותא מתכפרי, או דילמא בקופיא מתכפרי, ס'טייטש זענען זיך מתכפר בקביעות, אדער בקופיא רש"י זאגט קופיא איז א לשון פון שוועבן, וואס טייטש די פר וואס די כהן גדול ברענגט קען מען אנקוקן אויף צוויי אופנים, מען קען עס אנקוקן אז די כהן גדול איז טאקע מנדב ער ברענגט עס ער איז די מקדיש, אבער יעצט ברגע וואס ער האט עס מקדיש געווען, באלאנגט עס שוין פאר אלע כהנים, מילא יעדער איינער הייסט א מתכפר, ס'הייסט א פר פון שותפים, מ'קען דא נישט מאכן קיין תמורה, פון די צווייטע צד קען מען עס אנקוקן ניין, די כהן גדול ברענגט די פר פאר זיך, ס'הייסט נאר זיינס, נאר וואס דען, דרך אגב אז ער האט א כפרה, איז אלע אנדערע כהנים שוועבן זיך אזוי מיט מיט אים, זיי האבן אויך א כפרה מיט אים, אבער אוודאי בעצם איז דאס ממש א חטאת פון א יחיד, און די מתכפר הייסט נאר די כהן גדול אליין, און במילא ביי אזא צד וואלט מען אוודאי יא געזאגט אז ער קען מאכן תמורה, זאגט די גמרא, תא שמע, די גמרא וויל א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, חומר בזבח מבתמורה, וחומר בתמורה מבזבח, ס'טייטש ס'דא געוויסע חומרות וואס איז נאר דא ביי געהעריגע קרבנות מער פון א תמורה, און ס'דא געוויסע חומרות ביי א תמורה מער פון געהעריגע קרבנות. און די ברייתא איז מבאר איז אזוי, חומר בזבח, ס'דא געוויסע חומרות וואס איז נאר דא ביי א געהעריגע קרבן, וואס די גמרא העט שוין באלד אויסשמועסן פון וועלכע קרבן מען רעדט דא, אבער ס'דא חומרות ביי קרבנות אז וואס, די ערשטע זאך איז שהזבח נוהג בציבור כביחיד, ס'טייטש ס'דא קרבנות ציבור ס'דא קרבנות יחיד, תמורה האמיר געזען איז נאר דא ביי קרבן יחיד, ביי קרבן ציבור, ביי קרבן פון שותפים איז דאך נישט דא קיין תמורה, די צווייטע זאך וואס איז נאר דא ביי א קרבן נישט ביי תמורה, איז ודוחה את השבת ואת הטומאה, ס'דא קרבנות וואס זמנם איז קבוע, וואס איז דוחה שבת מיט טומאה, מה שאין כן תמורה, נישטא אזא זאך א תמורה זאל דוחה זיין שבת, א תמורה זאל דוחה זיין טומאה, פארוואס ווייל א תמורה איז קיינמאל נישט זמנה קבוע, די דריטע זאך וואס איז דא ביי א קרבן נישט ביי א תמורה, איז ועושה תמורה, טאקע דאס אליין, א קרבן קען מאכן תמורה, א תמורה קען נישט מאכן קיין תמורה, רש"י זאגט מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק, מה שאין כן בתמורה, ביי תמורה איז נישטא די דריי זאכן, אבער פארקערט איז אויך דא זאגט די ברייתא, חומר בתמורה מבזבח, וואסערע חומרא איז דא ביי תמירה וואס איז נישט דא ביי א קרבן, שהתמירה חלה על בעל מום קבוע, ואינו יוצא לחולין ליגזז וליעבד, מה שאין כן בזבח. ס'טייטש אזוי, די דין איז, א מענטש האט א קרבן, א מענטש איז מקדיש א בהמה פאר א קרבן, און ס'פאלט אין דעם א מום, איז היות וואס ער האט עס מקדיש געווען אלס קרבן פאר ס'איז געווען א בעל מום, איז עס קדוש געווארן בקדושת הגוף, יעצט אז ס'ווערט א בעל מום, און מ'גייט עס פודה זיין, קען מען עס טאקע פודה זיין, און מען עט קענען עסן די פלייש עט ווערן חולין, אבער עפעס א קדושה בלייבט נאך אויף דעם, אז מען קען נישט ארבעטן מיט די בהמה, מען קען עס נישט אפשערן זיך באנוצן מיט די וואל, מען קען נישט נוצן די מילך, פארוואס? ווייל ס'איז געווען קדוש בקדושת הגוף, דאס איז ווען מען האט עס מקדיש געווען ס'געווען גאנץ, און שפעטער געפאלן אין דעם א מום, וואס איז טאמער אבער איינער נעמט א בהמה וואס איז א בעל מום, און ער איז עס מקדיש אלס קרבן, דעמאלטס איז אינגאנצן נישט חל אויף דעם קיין שום קדושת הגוף נישט, און במילא איז עס נאר קדוש בקדושת דמים, און ממילא ברגע וואס מען איז עס פודה, איז עס ממש א שטיק חולין, מען קען טון מיט דעם וואס מען וויל, מען קען עס שערן, מען קען נוצן די מילך, מען קען ארבעטן מיט דעם, אלעס מעג מען טון מיט דעם, דאס איז ביי א געהעריגע קרבן, מה שאין כן ביי תמירה, ביי תמירה איז דא א שפעציעלע דין, אז טאמער איינער נעמט א בהמה וואס איז קדוש וואס איז א קרבן, און ער זאגט איך וויל די קדושה פון די בהמה זאל ארויף גיין בתמירה אויף די חולינ'דיגע בהמה, און די חולינ'דיגע בהמה איז א בעל מום, איז די בעל מום ווערט יעצט קדוש אין א געוויסע בחינה פון קדושת הגוף, און ממילא נאכדעם וואס מען איז עס פודה, עט מען נישט טארן ארבעטן מיט דעם, ס'עט זיין אסור בגיזה ועבודה, מען וועט נישט טארן ניצן די וואל, מען וועט נישט טארן ניצן די מילך, פארוואס? ווייל ס'איז יא חל די העכערע קדושה, די קדושת הגוף אויף דעם, און דאס איז א חומרא וואס איז דא ביי תמירה, וואס איז נישט דא ביי א געהעריגע קרבן, ווייל ביי א געהעריגע קרבן ווען מ'איז מקדיש א בעל מום, איז עס גארנישט מיט נישט, ס'איז נאר קדוש בקדושת דמים. איז על כל פנים, זאגט אונז די גמרא, האי זבח היכי דמי, מ'האט דאך גערעדט דא, די ברייתא האט געזאגט אז א זבח, א קרבן האט דריי חומרות מער פון תמירה, תמירה האט אויך א חומרא מער פון קרבנות, וועלכע סארט קרבן רעדט מען דא? וואס טייטש אונז דארף מען דא טרעפן א קרבן וואס זאל זיין ביי דעם די אלע דריי חומרות, זאל זיין נוהג בציבור כביחיד, זאל זיין דוחה את השבת ואת הטומאה, און זאל זיין עושה תמירה, איז פון וואס רעדט מען? אילימא דיחיד, עט מ'וועלן זאגן מען רעדט פון א געהעריגע קרבן יחיד, וואס טייטש צו א עולה, צו א חטאת, צו א שלמים, וואס ביי דעם איז דאך די ערשטע כללא דא, ס'איז נוהג בציבור כביחיד, וואס טייטש אויך דא קרבנות ציבור וואס זענען עולות, דא קרבנות ציבור וואס זענען חטאת, דא קרבנות ציבור וואס זענען שלמים, אבער פון די צווייטע זייט מי דוחה שבת וטומאה? א קרבן יחיד איז דאך נישט דוחה שבת וטומאה, ממילא איז נישט דא ביי דעם די צווייטע חומרא וואס די ברייתא האט אויסגערעכנט, אלא נאר, עסטו מיר זאגן, דציבור, מען רעדט פון א קרבן ציבור, אבער אויב אזוי מי עושה תמירה? א קרבן ציבור מאכט דאך נישט קיין תמירה, איז דאך נישט דא די דריטע חומרא, עס דארפן אלע דריי חומרות זאל זיין נוהג בציבור כביחיד, זיין דוחה את השבת ואת הטומאה און עושה תמירה, ביי קרבן ציבור מאכט דאך נישט קיין תמירה, אלא לאו, נאר וואס דען זאגט די גמרא פון וואס רעדט מען דא, דפר, די פאר פונעם כהן גדול, וואס די פאר פונעם כהן גדול איז דאך א חטאת, וואס דאס איז נוהג בציבור כביחיד, ס'איז אויך דא א יחיד'דיגע חטאת ס'איז דא א ציבור'דיגע חטאת, און די זעלבע זאך די אנדערע צוויי כללים, ודוחה את השבת ואת הטומאה, ס'איז דאך דוחה שבת מיט טומאה, דקביע ליה זמן, וואס די קביעות די זמן, מען דארף זיך טון יום כיפור, ועושה תמורה דקרבן יחיד הוא, און די דריטע כלל וועט מען זאגן איז אויך דא דא, אז ס'מאכט תמורה, און ממילא איז א ראיה אז ס'נפשט די ספק פון ר' אלעזר, ר' אלעזר האט דאך געהאט א ספק לויט ר' מאיר, צו דעם פר החטאת איז א קרבן יחיד וואס מאכט תמורה צו נישט, דא זעהן מיר קלאר אז ס'קען מאכן תמורה, מוז זיין ר' מאיר האלט טאקע אז ס'ממש א חטאת פון א יחיד, און אלע אנדערע כהנים וואס זענען דא מתכפר, זענען מתכפר דרך אגב מיטן כהן גדול אבער בעיקר איז דאס א קרבן יחיד. זאגט די גמרא אמר רב ששת, זאגט רב ששת לא, די ברייתא רעדט באילו של אהרן, ס'מוז נישט זיין די ברייתא רעדט פונעם פר החטאת, נאר ס'קען זיין די ברייתא רעדט פונעם איל פון אהרן, אהרן הכהן דער כהן גדול האט געדארפט יום כיפור אויך ברענגען א איל לעולה, וואס דאס איז אוודאי א קרבן יחיד, וואס ביי דעם איז אוודאי שייך תמורה, דאס האט נישט קיין שייכות מיט אלע אנדערע כהנים, און די זעלבע זאך אוודאי איז עס דוחה את השבת ואת הטומאה, ווייל ס'איז דאך פון די קרבנות אין יום כיפור, מילא זאגט רב ששת ס'נישט קיין ראיה. ס'קען זיין די ברייתא רעדט פון אילו של אהרן. נאר וואס דען? רב ששת האט נישט קיין ראיה ס'רעדט פון אילו של אהרן. ס'קען נאך אלץ זיין די ברייתא רעדט פון דעם פר החטאת. אבער זאגט רב ששת כ'האב יא א ראיה. פארוואס? הכי נמי מסתברא וואס איז די ראיה? ווייל דאי סלקא דעתך דפרו. טאמער דו וועסט מיר זאגן אזוי ווי דו האסט פריערט געוואלט זאגן אז ס'רעדט זיך פון דעם פר החטאת. אויב אזוי איז משמע די ברייתא זאגט ס'דא געוויסע חומרות וואס איז דא ביי דעם וואס איז נישט דא ביי תמורה, און ס'איז דא געוויסע חומרות דא ביי תמורה וואס איז נישט דא ביי דעם. איז איינע פון די זאכן וואס איז דא ביי דעם וואס איז נישט דא ביי תמורה, איז אז ס'איז דוחה שבת וטומאה. מה שאין כן ביי תמורה, ס'טייטש די תמורה פונעם פר החטאת פון אהרן, דאס העט נישט דוחה זיין שבת מיט טומאה. איז משמע, שבת וטומאה הוא דלא דחיא, הא בחול מיקרב קרבה, אזוי די תמורה פונעם חטאת פון אהרן, דאס איז די איינציגסטע פראבלעם? טאמער מ'עט נעמען די פר החטאת פונעם כהן גדול און מ'עט מאכן פון דעם א תמורה, איז די איינציגסטע זאך עס וועט זיין ביי דעם איז אז מען קען דאס נישט מקריב זיין בטומאה און בשבת, אין די וואכן קען מען דאס דען יא מקריב זיין? הא תמורת חטאת היא, ותמורת חטאת למיתה אזלא, די תמורה פון א חטאת הרג'ט מען דאך, דאס איז דאך איינע פון די חמש חטאות מתות, און במילא זאגט רב אשי איז אוודאי א ראיה אזוי ווי איך האב געזאגט אז מען רעדט דא פונעם אילו של אהרן, וואס ביים אילו של אהרן אין הכי נמי, טאמער מ'עט מאכן א תמורה מיטן אילו של אהרן וואס א געהעריגע עולה, איז אוודאי די דין ס'נישט דוחה שבת וטומאה, אבער אינמיטן וואך אוודאי איז מען דאס מקריב, זאגט די גמרא לא, ס'נישט קיין ראיה, לעולם קען מען זאגן אז ס'רעדט זיך טאקע פרו, ומאי תמורה, שם תמורה, וואס טייטש די ברייתא, ווען די ברייתא זאגט תמורה, מיינט נישט די תמורה פון דעם זבח, די זבח מיינט מען די זבח אזוי ווי מ'האט געזאגט די פר של אהרן, די פר פונעם כהן גדול, מה שאין כן די תמורה, תמורה האט מען געמיינט אלע תמורות. אז ס'איז נישט דא אזא זאך א תמורה וואס איז דוחה את השבת ואת הטומאה, נישט דא אזא זאך א תמורה וואס מאכט נאך א תמורה, נישט דא אזא זאך א תמורה וואס איז נוהג בציבור כביחיד, אבער נישט די תמורה פון די פר החטאת, און ממילא אויב אזוי איז נישט קיין ראיה און מ'קען נישט מדייק זיין, אזוי ווי רב אשי האט געוואלט מדייק זיין. אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי, זבח נמי שם זבח, אויב דו זאגסט אז תמורה מיינט אלע תמורות, ס'טייטש אז מ'רעדט נישט פון א ספעציפישן תמורה פון דעם זעלבן זבח, נאר סתם ביי תמורה ס'איז נישט דא אזא זאך בציבור, תמורה ס'איז נישט דא אזא זאך ביי קיין שום תמורה דוחה שבת טומאה תמורה איז נישט דא אזא זאך עושה תמורה, אויב אזוי זאג די זעלבע זאך זבח, זבח מיינט נישט א ספעציפישן קרבן נאר אלע זבחים, ס'דא געוויסע קרבנות וואס זענען נוהג בציבור כביחיד, ס'דא געוויסע קרבנות זענען דוחה את השבת את הטומאה, ס'דא געוויסע קרבנות עושה תמורה, און מילא סתם אזוי קען מען נישט ברענגן קיין שום ראיה פון די ברייתא לא לכאן ולא לכאן, מען רעדט נישט פונעם פר פון אהרן, מען רעדט נישט פונעם אילו של אהרן, מען רעדט סתם פון קרבנות, זאגט די גמרא ניין, דאס קען מען נישט זאגן, שם זבח לא קתני, ס'קען נישט זיין די ברייתא מיינט אלע קרבנות, פארוואס? ממאי? ווייל מדקתני, חומר בתמורה שהתמורה חלה על בעל מום קבוע ואינה יוצאת לחולין ליגזז וליעבד, מ'האט דאך געזען איינע פון די חומרות דא ביי תמורה, די איינציגסטע חומרא וואס דא ביי תמורה מער פונעם זבח, האט מען געזען אז תמורה, ווען מען מאכט תמורה אויף א בהמה בעל מום, ווערט עס קדוש בקדושת הגוף, מה שאין כן ביי זבח, יעצט ואי סלקא דעתך מאי זבח שם זבח, טאמער דו'סט מיר זאגן זבח מיינט נישט א שפעציפישן קרבן, נאר עס מיינט אלע זבחים, אלע קרבנות ביי קרבנות, אויב אזוי, דאס איז נישט אמת, קענסט מיר נישט זאגן אז ביי אלע קרבנות איז דא דער דין אז ווען מען איז מקדיש א קרבן א בעל מום איז נאר קדוש בקדושת דמים, תמורה אויף א בעל מום איז קדוש בקדושת הגוף, דער כלל איז נישט ריכטיג, ווייל והא איכא, ס'איז יא דא א קרבן וואס ווען מען איז עס מקדיש אלץ בעל מום ווערט עס יא קדוש בקדושת הגוף, וועלכע קרבן? בכור און מעשר, דחלין, על בעל מום קבוע ואין יוצאין לחולין ליגזז וליעבד, סיי בכור און סיי מעשר, טאמער ס'ווערט געבוירן א בכור א בעל מום, איז עס קדוש בקדושת הגוף, מ'געט עס פארן כהן, ער קען עס טאקע עסן, ער דארף עס נישט מקריב זיין אלס קרבן, אבער גזיזה ועבודה, ס'טייטש שערן די האר, אדער ארבעטן דערמיט טאר מען נישט, זעלבע זאך מעשר, מ'פירט אריבער די בהמה דארט מעשר בהמה, רש"י לערנט ארויס פון פסוק, אז די צענטע בהמה אפילו ס'איז א בעל מום, איז יא חל אויף דעם קדושת הגוף, מילא די כלל איז נישט קיין כלל, אלא שם זבח לא קתני, און ממילא ווען די ברייתא זאגט זבח, מיינט עס אוודאי א ספעציפישן זבח, טאקע מ'קען זיך מסתפק זיין צו ס'רעדט זיך פונעם פר החטאת פונעם כהן, צו דעם אילו של אהרן, איינע פון די צוויי מוז עס זיין, אבער ס'מוז זיין א ספעציפישן זבח, מה שאין כן תמורה, תמורה מיינט די כלליות'דיגע שם תמורה, איי פרעגט די גמרא ומאי שנא תמורה, וואס איז תמורה אנדערש פון זבח? פארוואס ביי תמורה רעדט די ברייתא פונעם כללישן שם תמורה, און ביים זבח רעדט מען פון א ספעציפישן זבח? ענטפערט די גמרא, ווייל שם תמורה אחת היא, זבח איכא בכור ואיכא מעשר, ווייל ביי תמורה איז טאקע ביי אלע תמורות איז די זעלבע דין, נישט דא אזא זאך א תמורה וואס איז חל ביי קרבן ציבור, נישט דא אזא זאך א תמורה זאל חל זיין אויף א תמורה, נישט דא אזא זאך א תמורה וואס איז דוחה שבת מיט טומאה, מילא ביי תמורה איז שייך צו זאגן א כלליות'דיגע ווארט אלע תמורות, מה שאין כן ביי זבח איז דאך יא דא א יוצא מן הכלל, אין הכי נמי רוב קרבנות איז דאך טאקע די דין אז ווען מען איז עס מקדיש נאכדעם וואס ס'איז א בעל מום איז עס נישט קדוש בקדושת הגוף, אבער ביי בכור און מעשר איז דאך נישט אזוי, און ממילא מוז מען טרעפן טאקע דעם ריכטיגן זבח וואס פון דעם רעדט מען דא, און דאס האבן מיר געזען אדער זאגט מען טאקע ס'איז די פר החטאת אדער ס'איז די אילו של אהרן, זאגט יעצט די גמרא ולרב ששת, און לויט רב ששת, רב ששת האט געזאגט ס'איז נישט קיין ראיה פון די ברייתא אז ס'רעדט פון די פרו של אהרן און במילא האט מען א ראיה אז ביים פרו של אהרן איז דא תמורה, פארוואס ווייל מ'קען זאגן ס'רעדט זיך ביים אילו של אהרן, זאגט די גמרא ורב ששת אדמוקים לה באילו של אהרן, לוקמה בפסח, דדוחה את השבת ואת הטומאה ועושה תמורה דקרבן יחיד הוא, ס'דא נאך א קרבן וואס מען קען דא אריינזעצן די ברייתא אז פון דעם רעדט מען, דעם קרבן פסח, די קרבן פסח איז א קרבן יחיד, מען קען מאכן ביי דעם תמורה, און ס'איז דוחה את השבת ואת הטומאה. איז פארוואס זעצט נישט אריין רב ששת די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביים קרבן פסח? ענטפערט די גמרא ניין, קסבר אין שוחטין הפסח על היחיד, רב ששת האלט ווי דער תנא אז מען טאר נישט שחט'ן א קרבן פסח א מענטש אליין, ס'איז א מינימום צוויי מענטשן אין יעדע חבורה, און ממילא מ'דארף האבן צוויי מענטשן, איז שוין ווייטער נישט שייך ביי דעם תמורה, פארוואס ווייל ס'איז א קרבן שותפים און ביי קרבן שותפים האבן מיר געזען נישט דא קיין תמורה? רש"י זאגט, דאס איז א שיטה פון א תנא רבי יהודה אין די משנה אין פסחים, וואס ער דרש'נט דעם פסוק לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך, אז איינער אליין קען נישט ברענגען א קרבן פסח. איי פרעגט אבער די גמרא ונוקמיה בפסח שני, איז זעץ עס איין ביים פסח שני, וואס פסח שני איז שוין יעדער מודה אז איינער אליין קען ברענגען, איז וועט מען עס איינזעצן ביי פסח שני אז איינער קען עס ברענגען איז פשט ס'איז דא ביי דעם תמורה ס'איז נישט קיין קרבן פון שותפים, און פארוואס טאקע זאל מען נישט איינזעצן ביים פסח שני? ענטפערט די גמרא, מי דחי טומאה, פסח שני איז דען דוחה טומאה? מען דארף דאך האבן א קרבן ס'איז אויך דוחה טומאה, רש"י זאגט ס'איז א מחלוקת מ'וועט באלד זען ס'איז א מחלוקת תנאים צו ס'איז דוחה טומאה צו נישט, רב ששת האט זיך נישט געוואלט אריינלייגן אין די מחלוקת, און ממילא האט רב ששת איינגעזעצט די ברייתא באילו של אהרן.